משיחת י' שבט תשכ"ו. און אויף דערויף זאגט מען אבער אז דאס איז פארבונדן מיט זרעו, פון וואנעט איז די ראיה אז מקען אז דעם איז געווען דער חייו ווען ער איז געווען דא אין דער וועלט, אין אזא מין אופן אז דער רוחני איז געווען דער עיקר און דער גשמי איז געווען א טפל, איז דאס קען מען וויסן פון צי האט ער זרעו בחיים צי ניט. ווארום ער קען זיין א צדיק, אבער ניט אין דער דרגה ווי עס שטייט אין איגרת הקודש, במילא וועט ער לערנען כל ימיו תורה און מקיים זיין מצוות, דאס וועט אבער ניט איבערמאכן זיין גשמיות אז די גשמיות זאל ווערן רוחניות. בשעת ער לערנט תורה לערנט ער תורה, ובשעת ער עסט דעם מאכל גשמי טאקע בברכה ראשונה ואחרונה, אבער בשעת מעשה פילט ער דעם טעם ניט נאר פון דעם ניצוץ אלוקי שבו, נאר אויך דעם טעם הגשמי שבו. און אין וואס פאר אן אופן פילט ער דאס אז דאס איז ביי אים תופס מקום? און ווי דאס אויף אזויפיל תופס מקום אז דאס קען אים מבלבל זיין אפילו צו דער ענין הברכה, אז אויב דערנאך איז געווען ניט געשמאק לחיך ווערט ביי אים א טומלעניש אין די ברכה. וואס דער דערפון האט מען ארויס, אז טאקע ער האט געהאט חיים רוחניים אבער ער האט אבער אויך געהאט חיים בשריים אויכעט, און ס'ביי אים געווען צוויי זאכן. און וויבאלד אז ער האט חיים בשריים וואס מבלבל די נשמה, קען מען ניט זאגן אז דאס איז מער ניט אן ענין וואס ביי אים ניט תופס מקום, און ס'איז ניט געווען קיין מיתה, איז דאס ניט קטלא כולא געווען קטלא פלגא. און אט דא דארף מען האבן א יעקב אבינו לא מת אין אזא מין אופן ווי זרעו בחיים אט אזוי איז הוא בחיים, קיין קטלא פלגא איז אויך ניטא. וואס איז דאס די הוכחה אויף דעם? זעהט מען דאס ארויס וואס ס'טוט זיך מיט זרעו אויב ביי אים האט אינגאנצן ניט תופס מקום געווען דער דבר גשמי אפילו ניט אלס פלגא, במילא איז ניט שווה זאל ניט שייך צו זאגן אויף דערויף דער ענין פון קטלא פלגא אט דעמאלט גיט ער זיך אינגאנצן אפ מיט א צווייטן אידן. ווי דער אלטער רבי זאגט אין תניא אז בזה קען זיין ואהבת לרעך כמוך ווען דער דער נשמה איז עיקר און דער גוף איז טפל וואס דעמאלט איז ואהבת לרעך כמוך אבער ס'איז נאך ניט פונקט בשעת אבער ס'קומט ארויס אין אן אופן וואס דער גוף איז ניט נאר ניט בדרך טפל נאר ער איז גאר קיין מציאות ניט בפני עצמו, ס'מער ניט א כלי דורך אים דורכפירן דאס וואס די נשמה וויל דורכפירן בעולם הזה, במילא מוז זי אנקומען צו א יד גשמי ורגל גשמי ורמ"ח איברים גשמיים, אט דעמאלט איז ער מקיים דעם ואהבת לרעך כמך ניט נאר אין א ענין טפל, ניט נאָר אין אַ ענין, װאָס ער גיט אים אױכעט, אָבער ס'בלײַבט בײַ אים אױכעט, נאָר אָט אָט דעמאָלט גיט ער זיך אין גאַנצן אָפּ מיט אַ צװײטן, ביז װאַנעט אַז זײַן חײם זעצט ער אַרײַן אין דעם זרעו. װאָס דאָס איז דאָך די הוראָה פֿון די נשׂיאי חב״ד, אָנהײבנדיק פֿון דעם אַלטן רבין ביז דעם בעל-ההילולא, אַז דער ענין פֿון טאָן אַ טובֿה אַ ייִדן איז דאָך דאָס אַ הלכה אין שולחן-ערוך, ניט דאָס איז דער אױפֿטו פֿון חסידות. דער אויפטו פון חסידות איז ווי גערעדט אין י"ט כסלו אז ער פארבייגט אויף טובת עצמו און שטעלט זיך אין סכנה כדי ארויסצוטאן א טובה א צווייטן אידן. וכידוע ווי דער אפטייטש וואס דאס איז אין חסיד. און אט אט דא זאגט מען די הוראה איז אז מען זעט אז דאס וואס א צווייטער איז בחיים איז דאס דערפאר וואס דאס איז זרעו. ווי אזוי קען מען לעבעדיג מאכן אן אנדערן, בשעת עס זאגט דער מדרש אם מתכנסין כל באי עולם אין יכולין לברוא אפילו כנף יתוש, און ווי א צווייטע גירסא אפילו יתוש אחד, און דאס זאגט מען אז פארוואס איז דאס חיים, פארוואס זענען זיי דאס בחיים, דערפאר וואס דאס איז זרעו, אט דאס איז דער מקור פארוואס זיי זענען לעבעדיג. ווארום אט אט דער כלל אז אז כל באי עולם קענען ניט בורא זיין קיין בריאה, איז דאס אז די אויב זיי שטייען אלס א נברא שטייט, איז ער אבער שטייט ער ווי דומים לבוראם אז ער פאר זיך איז קיין מציאות ניט, ער איז נאר א שליח פון דעם בורא עולם, איז אט אט דעמאלט איז דער בורא עולם דורך אים איז בראכט מאכט אויף א בריאה. ווי אזוי איז דאס אבער, ווי ער זאגט אין תניא אז ס'איז ניטא אויב ער איז בטל במציאות, און וויבאלד אז דאס דארף אראפקומען בפועל איז דאך ניט ביי א צווייטן איז דאך ניט מספיק דער בטל במציאות בכח, ס'דארף זיין בטל במציאות בפה. און אויף דערויף זאגט מען אז בשעת מ'זעהט זרעו בחיים ס'גייט ארום א איד וואס בשעת מען זעט אז ער איז לעבעדיג מיט תורה און מצוות, זעט מען אין אים אז דאס איז מער נישט דערפאר וואס דאס איז זרעו. וועקט זיך א שאלה, דער איד וואס גייט ארום א לעבעדיגער געפינט זיך צווישן גויים, און האט אויף זיך די אלע עניינים וואס ס'קומט מצד היצר הרע, מצד דעם נפש הבהמית און מצד דעם עולם, ווי קען דאס זיין אז א צווייטער זאל אים מאכן לעבעדיג דאס חיוני וואס איז מיט הכל בידי שמים חוץ מיראת שמים, על אחת כמה וכמה אז א צווייטער איד קען דאס ניט טון אויב כביכול דער אייבישטער קען דאס ניט טון. זאגט מען ניין א צווייטער איד קען דאס טון, ווארום אט דאס איז די ואהבת לרעך כמוך, אויב מען דארף יענעם געבן אן ענין בגשמיות כדי להחיות את נפשו, ביז אין אן אופן פון מסירת נפש, על אחת כמה וכמה אז מען דארף זיך מוסר נפש זיין אויף מאכן אים לעבעדיג ברוחניות. און אט אט דעמאלט בשעת ער גייט צו צו א צווייטן אידן, אפלעגנדיג זיך אינגאנצן אן א זייט, כמבואר דארט די פירוש המילות תיבת תואר חסיד ווי גערעדט י"ט כסלו בארוכה אט א דעמאלט מאכט ער אידן לעבעדיגע אידן פאר מיט וואס זיין וואס זיי זיינען זיי לעבעדיג דערפאר וואס זיי זיינען זרעו און דערפון ווערט א הוכחה אז וויבאלד בשעת חיים חיותו בעלמא דין האט ער זיך אינגאנצן מוסר נפש געווען אויף מאכן א צווייטן לעבעדיג וואס דאס קען מען ניט אפטאן בדרך טפל.

נו, כידוע דער סיפור וואס אמאל דערציילט בארוכה וועגן דעם פארן אין פעטערבורג בזמן פון דעם צאר וואס דעמאלט איז געווען פארבונדן מיט מסירת נפש בפועל, על הספק אפשר וועט מען אפשרייען א גזירה אויף אידן. ועל אחת כמה וכמה ובמידה גדולה יותר אין די יארן פון די נשיאות שלו אין יענער מדינה. וואס איז דאך געווען די אלע יארן דארטן איז געווען א יאר די יארן וואס בכל יום ויום איז געווען די עבודה פון תחילת היום עד סוף היום פארבונדן מיט מסירת נפש בפועל מיט סכנות נפשות בפועל און צוליב וואס איז געווען די תכלית פאר זיצן ביי זיך אין צימער און לערנען וואלט קיינער נישט געטשעפעט פאר אליין מקיים זיין מצוות בהידור וואלט קיינער נישט אנגערירט אפילו די גאנצער ענין איז געווען אויף אויפשטעלן א דור וואס זיי זאלן זיין ערליכע אידן און אט דאס האט מצליח געווען, ס'איז געווארן זרעו בחיים, און אט דאס קען זיין מער ניט ווי ביי אזא מין וואס בשעת חיים חיותו בעלמא דין א נשמה בגוף איז ביי אים דעמאלט די חיים בשריים ניט נאר ניט קיין דבר ניט קיין עיקר ס'אפילו קיין טפל ניט ס'גאר קיין מציאות ניט. ס'איז מער ניט ווי אַ כּלי כּגרזן ביד החוצב, דורך דעם יד גשמי און דורך דעם רגל גשמי און דורך די אבֿרים גשמיים דורכפֿירן די שליחות וואָס מע דאַרף אויפֿטאָן אין וועלט. און ווי באַלד אַז מע זעט אַז זרעו בחיים, אָט דאָס איז די הוכחה אַז אף הוא בחיים. וואָרעם וואָס האָט מען בײַ אים צוגענומען דעם דבר, דעם לבוש גשמי, גיט מען אים אַ בעסערן לבוש. וואס אט דערפאר בשעת מען קלייבט זיך צוזאמען כמה שנים לאחרי זה, און מען קומט צו גיין און מען ווייס אז חנטו חנטיא וספדו ספדיא, איז מסביר דער אלטער רבי אז אויב דאס רעדט זיך וועגן א אידן וואס בשעת חיים חיותו נשמה בגוף דא למטה מעשרה טפחים, איז דעמאלט געווען חיים בשריים שלו, איז דאס נישט געווען חייו, נאר וואס איז געווען חייו אין זיין נשמה אין גוף די חיים רוחניים, אט אט דעמאלט איז אויף דערויף ניטא קיין ענין וואס זאל זיין היפך החיים. ואדרבה ווי ער מסביר דארט אין אגרת הקודש, ס'פאלן אראפ די הגבלות פון גוף, אז זיי האטן געדארפט אנקומען על ידי כמה אריינגיין אין צימער וכו' וכו', איצטערט איז די הגבלות בטל געווארן. וואס איז אויף דערויף די הוכחה בשעת מ'קלייבט זיך צוזאמען און מ'גיבט א קוק אז אט שטייען אידן וואס דאס וואס זיי זענען חיים ברוחניות און דאס וואס זיי זענען חיים בגשמיות וואס ביי אידן גייט זיך דאס צוזאמען, איז דאס דערפאר וואס דאס איז זרעו, אט דאס איז די הוכחה אז אף הוא בחיים, און ניט אין חיים כבכ"ף הדמיון, און ניט אין חיים מיט פשעטלעך, נאר פונקט אזוי ווי זרעו בחיים. אט אזוי ווי אט אט די אידן זיינען לעבעדיק און קענען אויפטאן און קענען אייננעמען די וועלט, איז אט אזוי אף הוא בחיים איצטער אויכעט. און די גמרא ווייס אז חנטו חנטיא וספדו ספדיא און דאס שטייט אין חומש און דאס פארבונדן מיט א דין וכו' וכו' ס'איז אבער קיין סתירה נישט, דאס איז פארבונדן מיט א לבוש גשמי וואס דעם לבוש האט מען איבערגעביטן און איצטערט טוט זיך דורך אן אנדער לבוש. און די הוכחה בזה איז כאמור לעיל, אז אויב נאר מען קוקט זיך ארום און מען זעט אז זרעו בחיים דא, און זרעו בחיים אין א צווייטע מדינה, און אז זרעו בחיים בכל קצווי תבל, ביז ווי די מדינה הידועה, און אויכעט אין אן אופן פון מסירת נפש, אט דעמאלט ווייס מען אז הוא בחיים. און דערפון לערנט מען אפ די אחריות וואס ליגט אויף יעדערן אז ער זאל זיין זרעו בחיים ניט א שלאפענדיגער, וואס דאס איז אחת משישים, על אחת כמה וכמה ווען ס'דא מערער פון שישים, דאס איז ניט נאר א ענין וואס איז נוגע צו אים, איז ניט נאר א ענין וואס נוגע צו בני ביתו, דאס איז א ענין וואס איז נוגע צו אטא דעם הוא וואס אויף אים פסק'נט אפ די גמרא אז הוא בחיים. וואס פון וואס ווייסט מען אז הוא בחיים בשעת זרעו בחיים? וואס אט דערפון איז פארשטאנדיג וויבאלד ער האט זיך מוסר נפש געווען אויף יעדער איינעם איז האט ער זיך אים אפגעגעבן ניט אויסגעטיילט נאר א חלק אזוי ווי ער האט אזויפיל חסידים קומט אויס אויף דעם חשבון אזויפיל און אזויפיל מינוטן א טאג צי רגעים א טאג נאר בשעת ער האט זיך אפגעגעבן מיט אים האט ער זיך אפגעגעבן אינגאנצן